שלום וברכה צו א משהו מער, נומבער עלף. די פאראייניגטע שטאטן האט זיך ארויסגעצויגן פון אפגאניסטאן נאך קרוב צו צוואַנציק יאר דארט זיין און מיט דעם געענדיגט די מלחמה, די לענגסטע מלחמה וואס אמעריקע האט נאר געפירט אין איר היסטאריע, און די אויסגאנג, די תוצאה, פון די מלחמה איז אז. גארנישט. מפטירין כדאתמול און מען האלט דארטן ווי מען האט געהאלטן פאר צוואנציג יאר צוריק, די טאליבאן איז צוליק איז צוריק אין קאנטראל פון אפגאניסטאן, דאס מאל מיט א שטיקל נצחון אפילו, די שטיקל נצחון בעסער מיט מיינט מיט א שטיקל געווינס אז זיי האבן יעצט א זאפאס פון פארגעשריטענע אמעריקאנער וואפנס וואס זיי האבן פארדעם אויך געהאט אבער נישט אזעלכע גוטע און נישט אזוי סאך. די טאליבאן האט געהאט אמעריקאנעם געווער וואס זיי האבן באקומען אומדירעקט, ס'הייסט כאילו כלאחר יד, ווען די סאוויעטן פארבאנד האט אין תשל"ט אינוואדירט אפגאניסטאן. אמעריקע וואס איז געשטאנען אין שפיץ פון די מערב וועלט, די צד שכנגד פון די קאמוניסטישע חלק פון די וועלט, האט דעמאלטס געשטיצט די אלע רעבעלן וואס האבן געשטעלט א ווידערשטאנד צו די סאוויעטן, מ'האט זיי געשטיצט אויף פארשידענע אופנים, און אריינגערעכנט לויט די מיינונגען פון אסאך זאך קענער אויך מיט געווער. די זעלבע געווער האט די טאליבאן שפעטער אויסגעדרייט צו אמעריקע. איז אפגאניסטאן איז אין די מאדערנע תקופה אין אונזערע צייטן אינוואדירט געווארן דורך די צוויי גרעסטע גרויסמאכטן פון די וועלט די סאוויעטן פארבאנד פריער און די פאראייניגטע שטאטן יעצט, און ביידע האבן פארלאזט דאס לאנד מען קען זאגן בבושת פנים. בבושת פנים מיינט אז ביידע האבן געהאט א ראנג האבן געצאלט א טייערן פרייז, און ביידע זענען ארויס אזוי ווי זיי זענען אריינגעקומען. אן קיין שום געווינס און אן צו אן קענען אויף עפעס אנווייזן וואס מען האט פארדינט וואס מען האט עררייכט מיט דעם טייערן פרייז וואס מען האט געצאלט. די סאוויעטן פארבאנד האט זיך אויפגעהאלטן אין אפגאניסטאן פאר בערך צען יאר, און די פאראייניגטע שטאטן פאר דאפלט, כמעט, צוואנציג יאר. די סאוויעטן האבן געצאלט א טייערערן מענטשליכן פרייז, א געשאצטע אנדערטהאלב מיליאן מענטשן האבן פארלוירן דאס לעבן דורכאויס יענע צען יאר, און יעצט איז די צאל פאטאליטעטן אין די צענדליגע טויזנטער. ס'קומט אבער צו געלט, האט די פאראייניגטע שטאטן געצאלט א סאך טייערערן פרייז פון די סאוויעטן דעמאלטס, וועלכע האבן געצאלט א סך הכל פון בערך, געשאצט, צוואַנציק ביליאן דאלער, און אמעריקע האלט יעצט ביי א קארגע טריליאן דאלער. סא אפגאניסטאן איז א שווער לאנד, און ווי ס'זעט אויס איז קיינער נישט מצליח זיי איינצונעמען, קיינער נישט מצליח צו איבערנעמען קאנטראל פון דעם לאנד, און אינעם פאל פון אמעריקע זעט מען אז קיינער איז נישט מצליח אפילו צו טוישן די מהות, די אויסזען, די סטראקטשער פון אפגאניסטאן. אפגאניסטאן איז באמת נישט קיין לאנד, ווען מען וויל עס אנקוקן פון דעם פערספעקטיוו פון א לאנד וואס מען קען יא אדער נישט אייננעמען, איז אפגאניסטאן נישט קיין לאנד, נאר א צוזאמשטעל פון צענדליגע לענדער בעצם. פארוואס? ווייל די קולטור וואס הערשט דארטן איז אז אלעס דרייט זיך ארום שבטים, גרופעס פון פארצווייגטע משפחות, גרופעס פון פארצווייגטע משפחות וואס קוקן אן דעם נעקסטן שבט ווי א גענצליכע פרעמדע עלעמענט, אפילו פרעמדער און צומאל פיינטליכער ווי איין לאנד אין דער מערב וועלט קוקט אן א צווייטן לאנד פון דער מערב וועלט. די שייכות צווישן זיי איז זייער קליין, נישטא קיין סאך וואס זיי האבן אפילו באמת, אליבא דאמת ווען מ'קוקט עס אן פון אינדרויסן, האבן זיי יא אסאך אין קאמאן, זיי האבן אסאך ענליכקייטן לגבי זייער אפשטאם, פילע מנהגים, וועג פון לעבן, אבער כדי די מענטשן זאלן באמת זיין איינס, זאלן זיין פאראייניגט, דארף האט עס מיט וויאזוי זיי קוקן עס אן און וויאזוי זיי טראכטן, און זיי, די אפגאניסטאנע שבטים, קוקן זיך נישט אן ווי איין. פאראייניגטע זאך, זיי קוקן זיך אן לגבי די זאכן וואס זענען וויכטיג און וואס זענען חשוב און וואס ס'מאכט א גרופע א גרופע, די מהות פון א גרופע איז נישט אז זיי האבן ענדליכע מנהגים און א ענדליכע טראדיציע און אזעלכע זאכן, איז במילא ס'איז נישט דא באמת וועמען איינצונעמען, נישט דא קיין, ס'איז נישט דא קיין לאנד אזוי ווי מ'קען אייננעמען אפגאניסטאן אז די לאמיר זאגן די הויפט שטאט איז געפאלן, האט מען איינגענומען דאס לאנד, מ'האט אריינגעזעצט א נייע צענטראלע רעגירונג אין די הויפט שטאט קאבול, אבער דאס מיינט אבער נישט אז מ'האט יעצט קאנטראל אויפן לאנד, אויף אפגאניסטאן, וואס באשטייט סוף כל סוף פון צענדליגע פראווינצן און שטעט און שבטים וואס זענען גארנישט מחויב פאר די צענטראלע רעגירונג און וועמען די צענטראלע רעגירונג איז כמעט גארנישט מחייב. חוץ מזה איז די די מיסיע, די ציל וואס אמעריקע האט פאר זיך געשטעלט מיט די אינוואזיע אין אפגאניסטאן, דהיינו אריינצוברענגען דארטן דעמאקראטיע און איינשטעלן א נייע מין אופן פון לעבן און פון זיך פירן און וויאזוי א רעגירונג און וויאזוי דאס לאנד לויפט, איז בכלל א פרעמדע עלעמענט דארטן. ס'איז א פרעמדער עלעמענט וואס מ'קען נישט אין אפגאניסטאן און מ'ווייסט אפילו נישט וויאזוי מ'עסט עס. דעמאקראטיע איז א זאך וואס שטימט נישט און לויפט נישט צוזאמען מיט די קעפ און די מהלך המחשבה פון יענעם לאנד און אסאך אנדערע לענדער אין יענעם חלק וועלט און אויכעט אנדערע חלקים פון די וועלט. זיי קענען אלע וועלן דעמאקראטיע אבער די פאקט איז אז זייערע די קעפ דארטן די סייקי די מהלך המחשבה לויפט נישט אויף דעם אופן אז ס'זאל קענען מקבל זיין און ארייננעמען אינטערנעלייזן א נוסח מערב וועלט פון דעמאקראטיע, ס'ארבעט נישט דארט. און איינע פון די פלעצער וואו מען האט עס שטארק אנגעזען איז געווען טאקע אין די אפגאניסטאנער רעגירונג אליין, די רעגירונג, די דעמאקראטיש ערוויילטע רעגירונג וואס אמעריקע האט געשטיצט מיטן גאנצן כח, דארטן האט מען עס זייער שטארק געזען, די רעגירונג איז געווען א צוזאמשטעל פון פארשטייערס פון פארשידענע שבטים און גרופעס, וואס האבן דורכאויס די יארן געטוישט זייטן, אסאך זענען אמאל די זעלבע מענטשן, די פארשטייערס פון די זעלבע גרופע, די זעלבע רעגירונגס באאמטע האבן אמאל געקענט זיין אויף די זייט פון אמעריקע, און אמאל מער גענויגט צו די טאליבאן, וואס איז נישט געגאנגען לויט אידעלאגיע, לויט שיטה, לויט דעמאקראטיע, קעגן דיקטאטורשאפט און אזוי ווייטער, נאר ס'איז געגאנגען לויט וויאזוי די ווינט האט געבלאזן אין די גרופע, אין דעם שבט צו וועלכן זיי האבן באלאנגט, פון וואו זיי זענען געקומען. אמעריקע און די איבעריגע מערב וועלט לענדער וואס האבן זיך צוגעשטעלט צו די מערכה האבן, ווי ס'זעט אויס, אנגעקוקט אפגאניסטאן, די מערכה אין אפגאניסטאן און די אונטערנעמונג, די עקספערימענט אויף דעמאקראטיע וואס זיי האבן פרובירט אויף אפגאניסטאן, אלעס האבן זיי אנגעקוקט מיט מערב וועלט בליקן, און מען האט אנגעקוקט מיט מערב וועלט בליקן א מציאות וואס איז אינגאנצן אנדערש פונעם מערב וועלט. אזוי למשל האט אמעריקע און די אנדערע לענדער, בעיקר אמעריקע, האבן אריינגעגאסן ביליאנען, שווערע ביליאנען, אויפצובויען און אהערצושטעלן און צו באוואפענען אן אפגאניסטאנער מיליטער, וואס האט געדארפט אפיציעל באשטיין פון דרײַ הונדערט טויזנט סאלדאטן, איז ווי געזאגט, זיי האבן באקומען טרענירונג און געלט און וואפנס פון פונעם בעסטן און שענסטן וואס איז נאר דא צו באקומען, אבער די מיליטער איז פאקטיש געווען זייער אינקאמפעטענט. זיי זענען געווען אינקאמפעטענט נישט נאר וועגן קארופציע, עס איז געווען אסאך קאראפשן דארטן, דאס ווייסט מען שוין היינט, עס זענען געווען באריכטן וואס זענען איבערגעגעבן געווארן דורך מומחים, צו די צום קאנגרעס און סענאט וואו זיי האבן דערציילט אז פון די געהאלטן וואס ווערן געגעבן אמעריקאנער רעגירונג האט צוגעשטעלט דאס געהאלט פאר לאמיר זאגן בערך דרײַ הונדערט טויזנט סאלדאטן און למעשה ווייסט מען נישט וויפיל גייען טאקע פאר אמת'ע סאלדאטן און וויפיל גייען ערגעץ אנדערש אין אנדערע ווערטער, די אמעריקאנער רעגירונג האט קיינמאל נישט געהאט קיין געהעריגן חשבון וויפיל סאלדאטן למעשה זענען דא אין די אפגאניסטאנער מיליטער. חוץ דעם איז עס ווי געזאגט געפירט געווארן אויף א מערב וועלט אופן, און לאמיר זאגן ווען מען האט געשיקט א גרופע סאלדאטן צו א פראווינץ, א חלק פון אפגאניסטאן, וואו זיי האבן זיך געפילט און זענען אויפגענומען געווארן ווי פרעמדע, און געפילט און אויפגענומען געווארן ווי פרעמדע זענען זיי, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין משפחה קרובה'שאפט אהין, זיי האבן נישט באלאנגט צו יענעם שבט און די שבטים, ס'איז די שב די ארטיגע שבט און די שבט פון ווי די סאלדאטן זענען געקומען האבן נישט געהאט קיין געהעריגע פארבינדונג האבן זיך געפילט ווי פרעמדע און ביי די ערשטע געלעגנהייט זענען אסאך פשוט אנטלאפן זיי האבן פשוט איבערגעלאזט דאס מיליטער ווייל די ענין פון שייכות און זיין א חלק פון א שבט פון א פארצווייגטע משפחה קומט דארטן פאר אלעם און אויב דאס פעלט פילט דער מענטש זיך אומזיכער, ער פילט זיך אזוי עלנד און אליין, מער עלנד און אליין ווי מ'קען פארשטיין דא אין די מערב וועלט, ווי ווען א מענטש איז עלנד און אליין אויף א פרעמד פלאץ, ער ממש האט נישט קיין פלאץ דארטן, ער האט נישט קיין ד' אמות וואו צו שטיין אויף די ערד. מצד השני האט אמעריקע קיינמאל נישט געהאט קיין קלאר בילד וועגן דעם טאליבאן, אזוי זעט עס אויס פון די אינפארמעישאן, פון די דעטע וואס איז דא פון במשך די צוואנציג יאר, ס'זענען דא למשל די שאצונגען וויפיל קעמפערס די טאליבאן באשטייט לויפט ערגעץ ווי צווישן זעכציג טויזנט און צוויי הונדערט טויזנט. יעצט אן אן אפשאצונג, א מסקנא, וועמענס ציפערן לויפן פון איין עקסטרעם אזוי ווייט ביזן אנדערן פון זעכציג ביז צוויי הונדערט טויזנט איז נישט קיין סאך אנדערש ווי די וועטער נביא זאל זאגן אז מארגן גייט זיין אפשר ביטער קאלט און ס'איז זייער מעגליך אז ס'גייט זיין געפערליך הייס, ס'גייט מאבלען אדער גייט זיין א זון אן קיין זכר פון א וואנקל פון א וואלקן אויפן הימל. בכלל איז עס קיינמאל נישט קלאר געווארן אויכעט ווער זענען די טאליבאן, דאס הייסט מען ווייסט ווער די טאליבאן איז, ס'איז א געוויסע וועג, א געוויסע שיטה אין איסלאם, אבער מען ווייסט נישט, די אלע קעמפער זענען לאו דווקא טאליבאן, סאך קענער זאגן אז דאס וואס מען רופט טאליבאן, ס'הייסט די שונאים מיט וועמען די פאראייניגטע שטאטן און די אנדערע מערב וועלט לענדער האבן זיך געדארפט פארמעסטן במשך די צוואנציג יאר, איז געווען א צוזאמכאפ פון פארשידענע גרופעס וואס האבן בעצם אסאך נישט קיין שייכות איינע מיט אן אנדערע, און זייער איינציגסטע געמיינזאמע ציל איז געווען ארויסצוזען דעם פרעמדן אקופאנט פון לאנד, און זיי האבן זיך לצור לצורך הענין און לצורך השעה האבן זיי זיך צוזאמגעשטעלט אויף א צייטווייליגן אופן, אבער בעצם האבן זיי נישט קיין שייכות. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז די אמעריקע מיט די גאנצע מעכטיגקייט און פארגעשריטנקייט האט נישט קלאר אידענטיפיצירט דעם שונא מיט וועמען מען שלאגט זיך, און ס'איז א גרויסע שאלה צו ס'איז בכלל שייך געווען, צו ס'איז בכלל מעגליך געווען אפילו צו צו אידענטיפיצירן און דעפינירן דעם שונא. דערצו קומט נאך צו די פאקט וואס די טאליבאן, ווער דאס זאל נאר נישט זיין, וועם ס'זאל נאר נישט מיינען, קען זיך גוט אויס אין די ארטיגע קולטור, זיי קענען דעם לאנד, זיי קענען דעם שטח, זיי ווייסן פונקטליך וואו זיך אומצוגיין און וויאזוי, זיי קענען די שוואכקייטן, זיי קענען די מענטאליטעט פון די אזוי גערופענע רעגירונג וואס האט קיינמאל נישט געהעריג געקענט רעגירן אין אפגאניסטאן, און זיי ווייסן וואו זיי צו אטאקירן, וואו זיי צו שלאגן אז ס'זאל עכט וויי טון. און די טאליבאן האט אויך געארבעט גאנץ קלוג סטראטעגיש בפרט אין די לעצטע תקופה, למשל אנשטאט צו גיין צילן די פאר הונדערט פליגערס, סאפיסטיקירטע קאמף־פלאנען וואס די אמעריקאנער מיליטער האט זיי צוגעשטעלט וואס זיי האבן געוואוסט אז זיי קענען נישט, האבן זיי אנגעהויבן צילן די פילאטן. זיי האבן אנגעהויבן צילן די אפגאניסטאנער פילאטן וואס די אמעריקאנער האבן טרענירט צו נוצן די עראפלאנען, אזוי אז מענטשן האבן מורא געהאט זיך צו גיין פארשרייבן און טרענירן אלס א פיילאט, און אזוי ארום איז אין די לעצטע שטיק צייט געווען פשוט א מאנגל אין פילאטן, ס'איז געווען עראפלאנען, ס'איז אבער נישט געווען ווער ס'זאל זיי פליען. די טאליבאן האט אויך זיך אפגעשטעלט, זיי האבן פאוקוסירט אסאך אויף די פלעצער ווי די טראקס, געלט און עקוויפמענט איז געגאנגען צו די צענטראלע רעגירונג אין אפגאניסטאן, און אזוי האבן זיי נישט נאר פארכאפט די סחורה, נאר אויך זיכער געמאכט אז די צענטראלע רעגירונג ווערט אלץ מער אפגעשוואכט. זיי האבן אויך דורכגעפירט געצילטע אטענטאטן קעגן וויכטיגע רעגירונגס באאמטע. בקיצור, זיי האבן געארבעט מיט חכמה, מיט די פשוט'ע חכמת החיים פון לעבן אינעם לאנד, קענען דאס לאנד, קענען די מענטאליטעט פונעם לאנד, און אזוי האבן זיי מיט זייערע גאנץ פרימיטיווע מיטלען ווייטער באזיגט צום צווייטן מאל אין די לעצטע פֿערציק יאר דעם סאמע גרעסטן גרויסמאכט וואס האט איבערגעלאזט, דאסמאל איז עס די פאראייניגטע שטאטן וואס האט נאך צוואַנציק יאר טויזנטער פאטאליטעטן און א קארגע טריליאן דאלער געלט וואס איז געקומען פון הלוואות וואס וועט נעמען דורות צו באצאלן, האט מען געענדיגט דארטן וואו מען האט אנגעהויבן, די טאליבאן איז צוריק ביי די מאכט און דאס מאל מיט א זאפאס פון פרישע פארגעשריטענע אמעריקאנער געווער. דאס זעט מען יא, אויב קען מען זיך עפעס אפלערנען, און מען קען זיך פון יעדעם עפעס אפלערנען, איז די עקשנות, די דויערהאפטיגקייט, און אפשר אפילו געדולד, וואס די טאליבאן האט געהאט דאס מאל און פאריגעס מאל מיט די סאוויעטן, אויסצוהאלטן און נישט אויפצוגעבן ביז מען געווינט, ביז מען קומט אן דארט וואו מען דארף אנקומען. די טאליבאן איז א חלק פון די גרעסטע מינאריטעטן גרופע אין אפגאניסטאן און אין דעם שכינות'דיגן פאקיסטאן, וואס זענען באקאנט אלס די פאשטונס. ס'זענען דא געוויסע דעות, אסאך דעות און אסאך אנדייטונגען וואס ווייזן אז די פאשטונס שטאמען פון אידן. ס'איז דא דארטן אריינגעמישט אסאך אידיש בלוט, לכאורה פון די עשרת השבטים. כ'ווייס נישט צו זיי שטאמען פון אידן אדער נישט, אידישע עקשנות דאס האבן זיי אמאל זיכער, און טאמער שטאמען זיי טאקע פון אידן, לאמיר זיך ווינטשן, זיך און זיי, אז זיי זאלן צוריק קומען אהיים וואס שנעלער. וזכר לדבר צו אזא ברכה איז אז אונז שטיי מיר ערב א שמיטה יאר און ווי זאך־קענער עסקנים וואס זענען וואס טוהן אין דעם ווייזן אן קומט א שמיטה יאר מיט א רעקארד הויכע צאל פון פארמערס וואס וועלן זיין פולשטענדיגע שומרי שמיטה, מען רעדט פון איבער פופציג פראצענט פונעם לאנד וואס וועט דאס מאל, צום ערשטן מאל אין לאנגע לאנגע דורות וואס וועלן היטן שמיטה, נו, היטן שמיטה איז א סגולה צו די גאולה, אזוי שטייט אין פסוק, אז נאכדעם וואס דאס לאנד וועט אנפאנגען רוען און די אידן די בעלי בתים פונעם לאנד וועלן היטן שמיטה אז תרצה הארץ את שבתותיה דעמאלטס וועט דאס לאנד וואס האט ווי ס'שטייט פארדעם אין די תוכחה אויסגעשפיגן אידן וועט זיך בארואיגן כאילו אזוי צו זאגן. און יעצט האט יעדער איינער אפילו א תושב חוץ לארץ און אפילו עימיצער וואס אָונט נישט קיין קרקע אין ארץ ישראל האט די געלעגנהייט, צו נעמען א חלק און צו זיין א שומר שמיטה דורכ'ן קויפן א בוים, א גפן, א וויינשטאק אין א וויינגארטן אין א כרם וואס געפינט זיך נישט ווייט פון חברון, דאס איז א חלק פון די נחלה פון שבט יהודה, ס'האט א באזונדערע חשיבות קודם מיט דעם וואס דוד המלך האט דארטן געהאט זיינע וויינגערטנער, אזוי זעהן מיר אין נביא, און ווי ס'איז משמע פון חזל האט מען פון דארטן אויכעט גענומען דעם וויין פאר'ן בית המקדש. מען קען קויפן א גפן פארן גאנצן שמיטה יאר און עס מפקיר זיין, הפקר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, פשוט עברי טייטש אז די פרוכט בלייבט אויפן בוים און יעדער וואס וויל קען אריין קומען און עסן. די טעלעפאן נומבער ווי צו רופן אדער שיקן א טעקסט איז ניין וואן פאר פייוו סעווען פייוו טו פאר וואן טרי, ניין וואן פאר פייוו סעווען פייוו טו פאר וואן טרי. מ'טו וואס די האסט א חסות זייטס אלע געזונט און שטארק.